דאס ווען מען לערנט ווען מען פארשטייט אזוי ווען מען פארשטייט די פשט דארף מען עס צוריק נעמען און ליינען אזוי אויף יעדע מענטש יעדע יעדע בשר ודם יעדע איד יעדע מענטש יעדע נברא ווען ער טוט א עבירה איז די אמת אויב מען נאכדעם וואס מען לערנט חומש בראשית נאכדעם וואס מען לערנט עס מיט די פשט פון די אלע היינטיגע חסידישע תורות די ליטווישע תורות

יא ס'איז א עפעס א צד, ס'דא עפעס א, מ'קען פארשטיין פארוואס ס'איז אזוי. און די זעלבע זאך ווען נאכדעם וואס מ'לערנט די אלע טיפע תורות וויאזוי די שבטים האבן געמיינט און געהאלטן איך ווייס וואס, שפעטער הייבט מען אן צו פארשטיין אז אלע אלע יומען סטאריס, אלע מאל ווען ס'איז דא א פייט, אלע מאל ווען ס'איז דא עפעס, אלע מאל ווען ס'איז דא איינער וואס זעט אויס אז איז אינגאנצן משוגע פארקויפן זיין ברודער, אלע מאל איז דא עפעס א זייער גוטע סיבה וואס מען קען פארשטיין און מען קען פארשטיין אפילו זאכן אפילו אפילו עזרא פליז בי קווייעט קינדערלעך.

מען מאכט פשט אז די וועג ווי זיי האבן געהארגעט יוסף הצדיק אז זיי האבן געזאגט אז ער מוז זיין על פי פשט און די אמת איז אז על פי פשט פשט איז די די די פשטנות די דייקאטאמי אדער ביסט גוט אדער ביסט שלעכט ביסט מיט אונז אדער ביסט קעגן אונז און יוסף הצדיק האט נישט געלעבט אין עולם הפשט על פי פשט איז טאקע דא טענות אויף יוסף און אבער יוסף הצדיק'ס גאנצע זאך איז געווען ער איז געווען א בעל חלומות און חלומות ארבעט נישט על פי פשט און.

מען דארף קענען פארשטיין וואס זאכן וואס זענען מרמז צו א חלום איז מען נישט פותר מיט א עפעס א לאגיק אדער עפעס א בוק ספר פתרון חלומות וואס שטייט דאס מיינט דאס דעמאלטס דארף מען נישט זיין א פותר חלום א פותר חלום איז איינער וואס ער קען מצרף זיין די עסאסיעישאנס ער קען מצרף זיין די סטאריס וואס דאס מיינט וואס דעי פיקטשער מיינט וואס דעי פיקטשער מיינט וואס דעי דמיון מיינט ביז מדמה מילתא למילתא ביז ער קען אויספיגערן די סוד און טאקע למשל די א זייער א גוטע דוגמא פאר דעם איז וואס עס שטייט אין די וואך. יעקב, און יעקב האט געלאכט אויף אים, כאילו מ'האט געזאגט, הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה און די ברידער האבן געזאגט המלוך תמלוך עס קען דען זיין אז די רש"י זאגט זיין מאמע לעבט דאך שוין נישט, ער זאגט ניין איך האב נישט געוואוסט אז ס'מיינט נישט זיין מאמע ס'מיינט בלהה וואס איז שפחת רחל וואס מיינט דאס, ווייסט על פי פשט קען נישט זיין א חלום, על פי פשט מאכט נישט סענס זיין חלום, על פי פשט די חלום איז משוגע.

שפע שורש נשמת איז עס איז עס זרע לאחיו און ממילא האט ער געזינדיגט און די תיקון איז אז מע ס'שטימט נישט וואס איך זאג רייט עניוועיס עפעס דארף איך דארף איך אביסל פארדרייען די זאכן שטימען אז מע דארף קענען זעהן אזוי ווי יוסף און דאס איז די מיין סמיכות פון ר' תנחום איך ווייס נישט וואס אז ווער ס'איז געווען. ס'איז געווען א נו אה יא דאס איך האב שוין געמאזען אויך אין מיין ספר אויף חנוכה און אז א אז מען דארף קענען זעהן וואס די זאכן מיינען אז מען זעהט א חנוכה לעכט דארף מען קענען זאגן אויף דעם א ברכה שעשה נסים לאבותינו בימים וואס אז דאס הייסט אז מען זעהט א לעכט א לעכט איז נאר א לעכט על פי פשט אבער על פי רמז על פי סוד